יעדן טאג רעדט מען וויפיל מען דארף דאנקען די אייבערשטער, וויפיל מען דארף זאגן שקויעך פאר יעדע זאך, די אמת יענקי קען זאגן, קוק אהער, איך האב נישט געבעטן איך זאל ווערן געבוירן, איך האב נישט געבעטן איך זאל ווערן געבוירן, סאו ווען פארוואס האב איך צו זאגן שקויעך? איך האב נישט געבעטן זאלסט מיר געבן הענט,

אמאל געווען א איד ס'האט געהאט א רייכע פעטער ער געהאט א רייכע פעטער סאו די רייכע פעטער האט אים געקויפט א הויז געקויפט א שיינע הויז און איין טאג האט ער גערעדט מיט זיין פעטער האט ער געזאגט פעטער ווייסט עס איז משוגע הייס אין די זומער אך עס איז באקעדיג הייס אין די זומער די פעטער האט עס געהערט און געזאגט אקעי ווייסט וואס איך גיי דיך קויפן א מתנה איך גיי דיך קויפן א עירקאנדישן. האט ער אים געקויפט א עיר קאנדישן, ס'איז געקומען א קאמפעני און אינסטאלט די עיר קאנדישן, און עס ווערט הייס אינדרויסן, ער נעמט די רימאוט קאנטראל ער סוויטשט אן די עיר קאנדישן, אה א מחיה, א מחיה, אה ס'איז געשמאק, ס'איז קיל, ס'איז געשמאק.

סאו איך ווען וואלסט מיר נישט געגעבן קיין הויז וואלט איך נישט געדארפט האבן א עיר קאנדישן מיט א פרידזש. מאכט סענס? מאכט סענס אז ער זאל זאגן אזוי? וואס וועט די פעטער אים זאגן? אקעי נאו פראבלעם ווייסט וואס האלט דיך דיין פרידזש און געב מיר צוריק די הויז. דו ביסט נישט צופרידן אז איך האב דיר געגעבן א הויז? געב מיך אלעס צוריק. די זעלבע זאך א איד קומט זאגן די אייבערשטער איך האב דיך נישט געבעטן זאלסט מיר געבן לעבן איך האב דיך נישט געבעטן ווי הייסט זאלסט מיר געבן הענט? איך האב נישט געבעטן זאלסט מיר געבן פרישע לופט. אה, האסט נישט געבעטן? נאו פראבלעם. געב מיך אלעס צוריק. א מענטש נאר ווען ער ליגט אויפן בעט. ווען ער ווייסט ער גייט שוין כמעט שטארבן, זעט ער, אוי, איך האב אזא שיינע מתנה וואס די אייבערשטער האט מיך געגעבן. די אייבערשטער האט מיך געגעבן א מתנה וואס הייסט לעבן. א מתנה וואס הייסט לעבן. און שפעטער האט די אייבערשטער געזאגט, ווייסט וואס, איך וויל דיך מאכן געשמאק דיין לעבן. סא ער געט דיך צען פינגערס. ער געט דיך געשמאקע פיס, ער געט דיך געשמאקע פרישע לופט, שטעל דיר פאר ס'איז משוגע הייסע לופט א גאנצע צייט, איך לאז דיך לעבן, אבער א גאנצע צייט איז עס בוילינג בוילינג בוילינג האט, אדער פריזינג פריזינג פריזינג קאלד, וואלט געווען, ער מאכט דיך איינגענעם, ניין, ס'זאל זיין געשמאק, אויך א הימל, איך קען מאכן שווארץ אלעס, ניין, א בלויע הימל, מיט א זון, מיט. פייגעלעך מיט הערליכע קאלערס איך וויל ד'זאלסט געשמאק האבן, בלעק ענד ווייט, איך וויל זאלסט האבן געשמאק, מיט פליגערס, מיט קארס, מיט הייזער, מיט עלעקטריסיטי און מיט טויזענטער טויזענטער זאכן, אלעס אויף וואס? אויף דיך צו מאכן דיין לעבן געשמאק, יא, פשוט צו מאכן פאר דיך אז דיין לעבן זאל זיין געשמאקער. גייסט דיר זאגן א שכוח? ניין איך דארף נישט זאגן שכוח, עס פעלט נישט אויס, איך האב נישט געבעטן, האסט נישט געבעטן, נאו פראבלעם איך וועל צוריק נעמען מיין הויז, איך וועל צוריק נעמען די לעבן פון דיר. גיי אין בעט, נעקסטן אינדערפרי פרובירסט צו זאגן מודה אני און ס'גייט נישט, די נשמה איז מער נישט צוריק געקומען. און די גוף ליגט דא, און דו קוקסט אראפ פון יענע וועלט זאגסטו אוי וואס פאר א נאר איך בין געווען, איך בין געווען אויף די וועלט, איך האב געקענט אריינכאפן, איך האב געקענט זאגן שכח, איך האב געקענט אפרישיעטן וואס די אייבערשטער האט מיך געגעבן, וואס האב איך נאך געטון? איך בין געבליבן שטיל, אין בעסט קעיס בין איך געבליבן שטיל, אין ווארסט קעיס האסטו נאך קאמפלעינט נאך אויכעט, זאגסטו פארקערט, א איד דארף וויסן א גאנץ לעבן, אפרישיעט יעדע זאך וואס דו האסט, זאג שכח פאר יעדע זאך וואס דו האסט. ווייל אונז האבן אזוי אזוי אזוי אסאך, אונז קען זיך נישט פארשטעלן וואס אונז האבן, און די מינוט וואס מען האט עפעס נישט, כאפט מען אוי וואס האב איך, וואס האב איך פארפאסט דא, וואס האב איך אים נישט געזאגט יישר כח, ווער האט אמאל געהאט צאן וויי? ס'טוט וויי ווען דיין וויי טוט, ווען דיין ציין טוט דיך וויי? אוי ס'טוט וויי, ס'איז זייער געשמאק וויי, אדער עריק, אבער יעדן טאג גייסטו אדורך אן קיין עריק, אן קיין ציין וויי, אן קיין גארנישט, זאג שכח! זאג שכח! וואס, וואס? אזוי שווער צו זאגן שכח? האסט א געשמאקע הויז, האסט בענקלעך, האסט טיש און בענקלעך, און אז ער פארגעסט, אייבערשטער, זאגט דיך, אה, רב איד, דו פארגעסט מיך? נאו פראבלעם, דו כאפסט א קליינע ציפ. אז ער כאפט זיך, איז גוט, זאגט דער איד, אקעי, יא, יא, סארי, איך דארף טאקע טראכטן, איך דארף טאקע זאגן שכח, איך האב טאקע פארגעסן, שכח פאר די רימיינדער. זאגט דער אייבערשטער, אקעי, דזשאב דאן. דארף נישט געבן נאך א ציפ, אבער טאמער די איד גייט ווייטער מיט די ציפ, אה, עס איז מיסטעיק, עס איז גארנישט, יעדער איינער האט אמאל א עריק, יעדער איינער האט אמאל א צאן וויי, זאגט דער אייבערשטער, אה, נאו פראבלעם, איך וועל דיך געבן א געריכט, דעיס מאל גיי איך שוין געבן א פליק, פליק העלפט אויך נישט, דעיס מאל געב איך אים א פאטש, פאטש העלפט אויך נישט. כ'וועל דיר געבן א פראסק. ביז ביז ביז די איד וועקט זיך אויף איין טאג און זאגט אוי וואס פאר א נאר בין איך, אייבערשטער רעדט שוין צו מיך אזוי לאנג, אלל איי ניד טו דא איז ליסן, עפן מיינע אויערן און צוהערן וואס ער רעדט צו מיך, און נישט איגנארן וואס ער זאגט צו מיך, ווייל ער רעדט צו מיך, און פארוואס רעדט ער צו מיך? פארוואס רעדט ער צו מיך? יא, ס'דא מענטשן טאקע וואס זאגן א גאנץ לעבן איך קען נישט הערן, אבער פארוואס רעדט ער צו דיך? ווייל איך האב דיך ליב, איך האב דיך ליב אהבת נפש, איך האב דיך משוגע ליב, און ממילא ווייל איך האב דיך אזוי ליב, וויל איך זאלסט ווערן בעסער, איך וויל זאלסט ווערן גרעסער, איך וויל זאלסט ווערן א בעסערע מענטש א גאנצע צייט, סאו וואס מער דו ארבעטסט, וואס מער עסטו ווערן א נאנטער איד, און די אייבערשטער קום, קום צו מיך שלומי, קום צו מיך יענקי, איך וויל דיך זיין נאנט, נאנט, נאנט צו מיך. וועגן דעם אמאל כאפט מען א פליק, און מען כאפט א ציפ, און דער אייבערשטער געדענקט, דערמאנט זיך ווי, קום נענטער צו מיך, איך וויל הערן פון דיך, איך וויל הערן פון דיין דאווענען, איך וויל הערן דיינע מעשים טובים, איך וויל זען ווי גוט דו לערנסט אין חדר, איך וויל זען גוט ווי דו לערנסט אין ישיבה, אין כולל, ווי דיין חברותות, וואס דו לערנסט נאר, איך וויל הערן פון דיך. רעד צו מיך, האסט א פראבלעם רעד צו מיך, ס'גייט דיך גוט רעד צו מיך, רעד רעד רעד, לאמיר זיין בקשר צוזאמען, ווייל דאס איז די בעסטע זאך וואס א איד קען האבן, א איד וויל האבן א קשר מיט די אייבערשטער, דארפסט האבן נייע שיך? זאג באשעפער איך דארף האבן נייע שיך, איך בין מיד? זאג באשעפער איך בין מיד, געב מיך כח, יעדע זאך וואס דו האסט, רעד, רעד, רעד, רעד, ס'איז אזא לייכטע זאך, מען דארף נאר געדענקן, יא פרנסה, מען דארף רעדן וואס מען האט נאר, נאר פשוט רעדן, כאפן א שמועס און די אייבערשטער הערט צו, און נישט נאר הערט צו, ער ווארט אויף דיך צו הערן, ער ווארט צו הערן פון דיך, און דו גייסט זען אליין וואס מער דו רעדסט צום אייבערשטער, שפירסטו אה, דער אייבערשטער איז מיט מיך, ער הערט מיך אויס, זאג כאפ א שמועס, איך גיי אויפן וועג צו חדר, כאפ א שמועס, קענסט אים פארציילן עפעס. קענסט אים פרעגן עפעס, דו קענסט דאווענען פאר עפעס, דו קענסט דאנקן פאר עפעס, טויזענטער זאכן וואס מען קען טון יעדן טאג, וואס יעדע מינוט און מינוט וואס מען קען אריינכאפן. דאס איז אונזער עבודה אויף די וועלט, אריינצוכאפן, אריינצוכאפן און אריינצוכאפן. יעצט ווינטש איך ענק אלע א זיסע גוטע נאכט, שלאף געזונטערהייט און שטייטס אויף געזונט.